היינטיגע פרק י ג הייבט זיך אן כי יקום בקרבך נביא, אין די חומשים איז געדרוקט אז ס'הייבט זיך אן א פסוק פריער את כל הדבר, וואס איז באמת א טעות, דאס הייסט אפילו לפי הענין ס'איז זיכער אמצע די סיום פון די פריערדיגע ענין, און דאס איז דא אפילו גויאישע תנך וואס האבן שוין מתקן געווען זיי הייבן טאקע אן דא, די ענין הייבט זיך זיכער אן דא. אין די פרשה די פרק איז דריי אנדערע וועגן ווי אזוי ס'קען זיין א חשש פיתוי איינער קען איינרעדן מענטשן אדער משכנע זיין די עולם צו טון עבודה זרה, אזוי ווי אונז לערנען די גאנצע ספר דברים, די ערשטע מצוה איז דא איז שוין די ספר המצוות פון דברים, די ערשטע חלק איז געווען בעיקר מען זאל נישט טון קיין עבודה זרה און מאכן במות וואס איז מקרב מענטשן צו עבודה זרה לא תעשון כן לשם אלקיכם, איז יעצט איז די צווייטע קבוצה פון דינים, זענען אלץ וועגן נישט מ'האט שוין כאילו מבער געווען די עבודה זרה באופן כללי, ס'הייסט די אידן טוהן שוין נישט קיין עבודה זרה ס'נישט קיין פראבלעם אז די גוים ארום אונז גיי מ'גייט זיך לערנען פון די גוים מען האט זיך שוין אפגעזונדערט פון זיי מען טוט נישט זייערע מנהגים מען גייט נישט אין זייערע וועגן מען האט שוין מאבד געווען כל המקומות אלע עבודה זרות וואס זיי האבן געהאט אבער עס איז נאך אלץ דא א חשש אז אין די אידן וועט זיין איינער וואס וועט אדער לערנען פון א גוי אדער וועט סתם מיט קומען עפעס א וועגן ווי אזוי ער קען אריינרעדן אנדערע צו דינען עבודה זרה. איז דא דריי אנדערע וועגן וויאזוי ס'קען געשען. איינס ס'וועט קומען א נביא, נביא מיינט מען דא לכאורה א נביא שקר, הגם ס'איז משמע אין די פסוק בפשטות אז ס'קען ממש געבן אות או מופת, שטייט ובא האות והמופת, נלכה אחרי אלהים אחרים. ס'איז דא וועגן מענטשן קענען קלעימען אז ער געהאט עפעס א השראה, עפעס א נבואה, די געטשקע האט גערעדט מיט אים, אפילו ער האט געמאכט אפשר א מופת, קען מען מעיין זיין צו עס מיינט ממש א מופת אדער נישט, און ער זאגט נעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם, דאס הייסט עס באלאנגט נישט פאר ענק, עס האט מען נישט געקענט, אשר לא ידעתם נישט דער האט עס ארויסגענומען פון מצרים, אזוי ווי מען זאגט די פסוק איז מדגיש כסדר, וואס הייסט אשר לא ידעתם, זעט זיך אז דער קומט יא זאגן, דאס הייסט אונז אונז קענען א גאט, ער האט אונז ארויסגענומען פון מצרים, ער האט אונז געברענגט ארץ ישראל, יעצט מיטאמאל גייט מען עפעס א נייע גאט, אונז קענען נישט, האט גארנישט צוטון מיט אים, און דער נביא קומט זאגט עפעס ספעציעל א ספעציעלע ציווי. לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. איי, ער האט געמאכט ניסים, ער מאכט, האט, ער זאגט ער האט נבואה? דאס איז א נסיון, כי מנסה ה' אלקיכם אתכם, זאלסט וויסן אז ס'איז נישט ערנסט. כאילו די אייבערשטער, איי די אייבערשטער קאנטראלט דאך די עבודה זרה אויך, ער קאנטראלט דאך די נביאים אויך. און וואס איז פשט אז ס'איז דא א נביא וואס מאכט א מופת אפילו בשם אלהים אחרים? דאס איז א נסיון, דארף מען וויסן, וועסט פרעגן וואס איז בעסער די די ניסים וואס משה מאכט, דאס אז דאס איז לא ידעתם, דאס איז די עיקר טענה וואס די פסוק זאגט, אז כי דבר סרה על ה' המוציא אתכם מארץ מצרים. ענק ווייסן דאך יציאת מצרים, דאס איז ידעתם, ידעתם איז השם מוציא אתכם מארץ מצרים. ענק האבן געזען אז דער אייבערשטער האט ארויסגענומען פון מצרים, אתם ראיתם. און דער זאגט עפעס א נייע גאט, נישט דער וואס האט ארויסגענומען פון מצרים, הער אים נישט אויס, וויסט אז עס איז א נסיון, און וואס זאל מען טון? ווייל עס קומט מיתה, דער נביא איז ובערת הרע. יומת ובערת הרע מקרבך נישט מורא האבן פון דעם איז נישט קיין אמת'דיגע דאגה א מענטש האט אמאל מורא אפשר האט ער עפעס כוחות ניין ער האט נישט קיין כוחות דבר סרה ס'איז אלץ א נסיון און אינמיטן זעט מען משה רבינו לייגט אריין אלעמאל די אזהרות ער לייגט זייער שיין אויס אין קאמאן נישט מיט דעם אחרי ה' אלקיכם תלכו ואותו תיראו מצותיו תשמרו בקולו תשמעו ואותו תעבדו ואותו תדבקון א גאנצע ליסט פון פינף זעקס זאכן וואס זיי די עיקר דגוש איז השם אלקיכם ער איז ענקער גאט ער איז די גאט אשר ידעתם ממילא ענק דארפן נישט קיין שום אנדערע גאט אלעס וואס איז דא קומט פון ענק שוין א צווייטע וועג וואס קען זיין נישט א נביא נישט א נביא וואס קומט מיט כוחות און זאכן קען סתם אזוי זיין אחיך א ברודער א ווייב סתם א חבר איינער וואס דו קענסט גוט ער קען אויך קומען זאגן נלכה ונעבדה אלהים אחרים מאכט זיך אויך אזא זאך און פון ווי ווייסטו האט ער געהערט פון אלהים אחרים נישט פון א חלום וואס די נביא האט געהערט ער האט געהערט פון אלהי העמים פון די נענטע פון די ווייטע ערגעץ האט ער געליינט אין צייטונג אז ס'דא עפעס א קול גאט מ'דארף אים דינען זאגט דער פסוק לא תאבה לו ולא תשמע זאלסט נישט דיך נתפעל ווערן אז דיין ברודער און אזוי ווייטער ניין דאס איז די עיקר הדגשה לא תחמול אויף די עונש אבער אפילו בכלל נישט ווי אייער דיין ברודער ער האט געמאכט א גרויסן טעות, ער גייט עפעס אלהים אחרים אשר לא ידעתם, און וואס באקומט ער ווייטער סקילה אויף מ'זאל נישט האבן רחמנות אויף אים, ס'איז נישט קיין אזוי ווי, ס'נישט אפילו אזווי א דין עונש, ס'נישט משמע אז ס'שטייט נישט דא מ'דארף גיין אין בית דין אזוי ווייטער, זאלסט אים גלייך מעניש זיין, פארוואס? ווייל דאס איז דעינדזשרעס, דאס איז אפילו א ברידער, ער ברענגט א דעינדזשרעס זאך אריין, ער ברענגט דין עבודה זרה, און ביקש להדיחך מעל השם המוציא אתכם מארץ מצרים, און כל ישראל ישמעו ויראו, דאס וועט מען אויפטוהן, יעדער איינער וועט זעהן אז ס'איז דעינדזשרעס מ'זאל זיך נישט אנהייבן מיט אזא זאך, טאקע די הלכה ענדט אהן אלע מעשיות, די מסית הרג'עט מען, אפילו מער אז אביסל ווייטער ווי די נארמאלע הלכה איז ווייל ס'א דעינדזשערעס זאך נאכדעם איז דא א דריטע קעיס וואס הייסט עיר הנידחת אזוי ווייטער עיר הנידחת איז אזא סארט זאך אמאל האט זיך געמאכט דא פריער האט מען גערעדט אין איין שטאט קומט א נביא אדער א חבר קען זיין אמאל זיך מאכן אז די גאנצע שטאט איז טאקע טאקע געפאלן צו אזעלכע מסיתים ס'איז געווען אנשים בני בליעל והדיחו את יושבי עירם נלכה ונעבדה אלהים אחרים דא שטייט שוין דא רעדט שוין די בית דין פון סנהדרין קודם כל מ'דארף שוין גוט אויספארשן וואס טאקע געווען און וואס גייט מען טון מ'גייט מאכן א מלחמה קעגן זיי בעסיקלי ס'איז דא א דין פון החרם די גמרא לערנט עס כאילו א דין פון בית דין אבער בעצם מיינט עס מ'מאכט א מלחמה און החרם האבן געלערנט אזוי איז דא מלחמת שבעה עמים אויף עבודה זרה מאכט מען א חרם ולא תדבק בידך מן החרם חרם מיינט מ'פארברענט עס אלעס ס'איז ווי א קרבן כליל לה' אלקיך אזוי ווי א קרבן עולה מ'ענדזשויט מ'נעמט נישט פון דעם גארנישט מ'האט נישט קיין שום הנאה דערפון פארוואס ווייל ס'ווערט א גרויסע דאס איז אלס העלפן למען ישוב השם מחרון אפו אונז די גאנצע זאך איז די אייבערשטער העלפט אונז האט רחמנות אויף אונז, אויב ס'דא א שטאט וואס נישט איז עס א חרון אף און דאס וועט אוועקנעמען די חרון אף